ובשעריך וועט דער רבי ארויסברענגען א חידוש א געשמאקן חידוש א חידוש נפלא אין דעם חילוק פון ווי מ'איז מקיים די מצוה פון מזוזה און אנדערע מצוות אות א' און צום סוף וועט דער רבי ארויסברענגען א לימוד פון דעם ווי מ'דארף זיין זהיר און מ'דארף אכטונג געבן און זען אידן זענען דאך איינער איינער איז דאך אחראי פארן צווייטן ממילא אכטונג געבן אז יעדער איינער זאל האבן א מזוזה אויף די טיר וואס זאל אים אפהיטן און ממילא היט עס אפ אויכעט אנדערע אידן וויבאלד אז אידן זענען א קומה אחת. אות א', צוזאמען מיטן ציווי אויף מצוות מזוזה בפרשתנו, שטייט וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, זאגט אן די תורה גלייך נאכדעם, אין דא אין פסוק אין קאפיטל י א פסוק כ' שטייט וכתבתם על מזוזות, גלייך נאכדעם אין פסוק כ א שטייט אויך דעם שכר המצוה, וואס איז דער שכר פון די מצוה? למען ירבו ימיכם וימי בניכם וגומר. אז צוליב דעם עט איר האבן לאנגע לעבן און אייערע קינדער וועלן האבן לאנגע לעבן, און ווי עס ווערט אראפגעבראכט אלס א פסק דין אין שלחן ערוך, דער שלחן ערוך ברענגט עס אראפ אלס א פסק דין, כל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו וכו', עס ברענגט זיך אראפ אין שלחן ערוך אלס א הלכה. אין דעם ענין הודעת השכר גלייכט זיך אויס מצוות מזוזה מיט נאך געוויסע מצוות וואס די תורה גיט צו וויסן בפירוש זייער שכר. דעם וואס די תורה איז מודיע דעם שכר למען ירבו ימיכם וועגן דעם ענין פון מזוזה, שטייט וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, נאכדעם שטייט למען ירבו, איז אט דער ענין גלייכט זיך אויס מיט אנדערע מצוות וואס איז דא אין תורה, וואו זעט מען עס? מען זעט עס ביי כיבוד אב ואם, שטייט קלאר אין פרשת יתרו וכיוצא בזה, ווי דער לשון איז דארטן למען ירבו. ווי ס'שטייט אין פרשת יתרו און פרשת ואתחנן ווען מ'רעדט דארט פון כיבוד אב ואם למען יאריכון ימיך וכיוצא בזה און ס'דא נאך ער ברענגט אראפ פון דעם ספרי אז נאך איין מאן דאמר אין גמרא שבת אז למען ירבו גייט עכט אויף תלמוד תורה אויף לערנען תורה ברענגט עס עכט אויף דעם ענין פון ירבו אבער וואס זענען מיר ארויס פון דא אז אין דעם ענין איז עס גלייך מיט אלע אנדערע מצוות מ'געפינט אבער אין מצוות מזוזה אן ענין נוסף וואס מ'געפינט נישט ביי אנדערע מצוות איז אין די אלע מצוות איז די זעלבע זאך אבער עס איז דא אין מזוזה איז דא א זאך וואס מען טרעפט עס נישט ביי די אנדערע מצוות חזל זאגן די גמרא זאגט אין עבודה זרה און אין מנחות און דער טור ברענגט עס אראפ אז דורך דעם וואס מען איז קובע א מזוזה אויפן פתח הבית היט דער אויבישטער דעם בית און ער ברענגט דארטן א אזוי ווי א משל מלך בשר ודם מבפנים ועבדיו שומרין אותו מבחוץ

זעה מיר אז דאס וואס דער טור ברענגט אראפ, אז דער דורך דעם וואס מ'איז קובע מזוזה, היט דער אויבישטער דעם בית, זעט מען דא אז דא איז דא נאך א זאך, ס'דא דער ענין פון די מצוות מזוזה וואס דאס ברענגט ארויס דעם ענין פון למען ירבו ימיכם וימי בניכם, און ס'דא דער ענין פון מזוזה וואס דאס איז דער ענין פון שמירה, האבן מיר דא צוויי זאכן, איין זאך למען ירבו ימיכם, און צווייטנס איז דא שמירת הבית דורך דער ענין פון מזוזה. וואס אט די שמירה, ווי דער רבי וועט מבאר זיין יעצט קלאר וואס די חילוק פון די ביידע, וואס אט די שמירה וואס ווערט אויפגעטאן דורך מצוות מזוזה איז נישט אן ענין פון שכר מצוה, נאר דאס איז ווי דער בח איז מסביר, א הנאה ורווח מגוף המצוה עצמה, נוסף לו על השכר כולו. דאס הייסט אז דאס וואס די תורה זאגט דעם שכר למען ירבו ימיכם וימי בניכם איז איין זאך, און ס'דא א צווייטע זאך אז ס'ווערט אויפגעטון דורך מזוזה ווערט אויפגעטון דער ענין פון א הנאה ורווח פונעם גוף המצוה אליין, און ס'איז נוסף אויף דעם שכר וואס מ'וועט קריגן למען ירבו ימיכם. ס'הייסט וואס איז דאס? אז די הויז וועט זיין אפגעהיט, אז דער אייבישטער היט אפ דעם בית מבחוץ.

מה שאין כן דער ענין פון וואס דער אייבישטער היט אפ די שטיבער, ווייל דאס איז א הנאה מגוף המצוה עצמה, פון דעם עצם מצוה וואס מען האט געטון, וואס ס'ווערט, מען לייגט ארויף די מזוזה ווערט אפגעהיטן די שטוב. איז ממילא איז דא א חילוק אין מזוזה לגבי אנדערע זאכן, ביי אנדערע זאכן שטייט דער ענין פון למען ירבו ימיכם, דאס איז א ענין פון שכר, דא איז אויכעט דא דער ענין פון שכר למען ירבו ימיכם וימי בניכם, אזוי ווי עס שטייט ביי כיבוד אב ואם וכיוצא בזה,

ובלשון התוספות ווי תוספות זאגט אין מנחות, לשימור עביד, ס'איז געמאכט געווארן אויף צו אפהיטן. און ער ברענגט אראפ פון דעם כד הקמח וועגן ענין פון מזוזה, לכך קבעה קבעה לנו תורה מצוות מזוזה, כדי שנתכוון אל העיקר הזה שהשמירה חלה בנו ושופעת עלינו,

אזוי ווי מען מאכט א שלאס אויפן שטוב, איז להבדיל מען מאכט דעם ענין פון מזוזה וואס איז א ענין פון א מצוה וואס דער אייבערשטער האט געהייסן, אבער דורך דעם ווערט דער ענין פון שמירה אויכעט. אות ב'. מצד דעם יתרון אין מצוות מזוזה, ווי געזאגט פריערט אז דער גוף המצוה איז א שמירה, איז דא א חילוק צווישן דעם אופן הקיום פון מצוות מזוזה און דעם אופן הקיום פון אנדערע מצוות. דער רבי טוט ארויסברענגען זייער געשמאק אז לויט דעם וואס איך זאג אז דער עצם פון די מזוזה

נאר כפשוטו של מקרא, וואס איז פשוטו של מקרא? ס'קומט אויס עפעס צו מחזק זיין, וואס איז פשוטו של מקרא? צו מחזק זיין דורך דעם און מזרז זיין דעם קיום המצוות, דער אייבישטער זאגט דיר א שכר וואס דו גייסט קריגן אויף די און די מצוות, קומט אויס דאס זאגט ער אונז נישט סתם אזוי נאר ער קומט אונז מזרז זיין אז מיר זאלן טון דעם קיום המצוות מיט א מער געשמאק, חזל זאגן דאך, די גמרא זאגט אין פסחים, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה וכו', און דער רמב ם ברענגט עס אראפ להלכה אין הלכות תשובה, אז וואס אז לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, און איז מסביר, דער רמב ם ברענגט עס אראפ אין הלכות תשובה און ער מסביר וואס דאס מיינט, אז אזוי מוז זיין דער סדר הלימוד, דער סדר הלימוד מוז זיך אנהייבן מיט א אופן פון שלא לשמה, און דער רמב ם זאגט דעם לשון הקטנים וכו', אין מלמדים אותן אלא וכו', וכדי לקבל שכר עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה, מען נעמט די קינדער און מען גיט זיי א מען גיט זיי א לעקער מען גיט זיי א טשאקאלאד מען גיט זיי זאכן אז זיי זאלן וועלן לערנען, מען קען נישט קומען צו זיי גלייך און זאגן אז דער ענין איז לערנען לשמה פאר דעם אייבערשטן, ווייל זיי פארשטייען עס נאכנישט.

לשמה דארף עס זיין בנחת, מען דארף זיי קודם געבן שכר פאר דעם, און דערנאך ווען זיי קומען צו א מצב אז זיי זאלן ווערן עלטער, זיי זאלן ווערן קלוגער, וועט מען זיי קענען זאגן אז דער ענין דארף זיין דווקא לשמה. און ווי ער איז אויך מאריך אין דעם אין דעם אין פירוש המשניות שלו, דער רמב ם איז מאריך אין דעם אויכעט אין פירוש המשניות אין סנהדרין, וואו ער זאגט אז די וואס זיינען נאך ניט משיגין האמת עד שיהיו כמו אברהם אבינו עליו השלום, אז די אלע וואס זענען נאך נישט, וואס האבן נאך נישט משיג געווען, זיי האבן נאך נישט דערגרייכט דעם אמת, זאלן זיין אזוי ווי אברהם אבינו זאלן לערנען ממש לשמה פאר דעם אייבערשטן, מזרזין אותם על זה ומחזקין כוונתם, א לשון פון רמב ם, געוואלדיגער לשון, מ'איז זיי מזרז און מ'איז זיי מחזק אין זייער כוונה, אז וואס? צו טון מצוות צוליב זייער שכר, ווייל אנדערש וועלן זיי נישט קענען אנקומען קיינמאל צו לשמה, וויבאלד אז זייער, און דאס מוזן נישט זיין דווקא קליינע קינדער, ס'איז אמאל גרויסע וואס זענען אויכעט קליינע קינדער וואס זענען נאכנישט צוגעקומען צו די דרגה פון פון אז זאלן אנקומען צו דעם אמת פון אברהם אבינו, עס איז נאכנישט משיגין את האמת ווי אברהם אבינו, ממילא זעהן מיר אז מ'דארף אננעמען מיט זיי, אדרבה זיי מזרז זיין און מחזק זיין דעם ענין פון שכר, דאס איז בכלל מיט דעם וואס די תורה ברענגט אראפ דעם ענין פון למען ירבו ימיכם דעם ענין פון שכר אבער לאידך איז מובן אז ווען מ'איז מקיים א מצוה בלויז צוליב איר שכר פעלט דאן אין שלימות הקיום פון דער מצוה וויבאלד דאס איז שלא לשמה אויב איך בין מקיים די מצוה נאר צוליב דעם ענין פון שכר פעלט מיר אין קיום המצוה פארוואס פעלט מיר אין קיום המצוה עס פעלט מיר אין שלימות ווייל איך האב עס דאך געטון שלא לשמה איך האב עס געטון פארן שכר נאכמער אפילו ווען ער טוט א מצוה כדי צו מקיים זיין מצוות בוראו, ער טוט די מצוה ער וויל מקיים זיין וואס דער אייבערשטער האט אים אנגעזאגט, ער איז אבער דערביי מכוון אף להנאת עצמו, ער האט דא אינזינען אויכעט זיין הנאה, וואו זעט מען עס? זעט מען קלאר אין די גמרא אז איינער גיבט צדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן עולם הבא, די גמרא ברענגט אראפ אין סנהדרין און אין פסחים,

אבער פון דעסוועגן פעלט אים אין שלימות אין דעם קיום המצוה, וויבאלד אז ער האט עס געטאן אויף א אופן, אויב ער טוט עס אויף א אופן נאר צוליב דעם ענין פון שמירה איז זיכער אז ס'איז פעלט אים אין שלימות, אפילו אז ער טוט עס אז ס'איז מצוות בוראו, אבער ער טוט עס אויכעט מיט דעם אז דעם ענין פון שמירה פעלט אים אלץ אין דעם ענין פון שלימות פון קיום המצוה. מה שאין כן ב י, דאס אלזא מען רעדט בכלל וועגן אלע אנדערע מצוות, דא וועט דער רבי ארויסברענגען דעם חידוש נפלא וועגן דעם ענין פון מזוזה. מה שאין כן בענין השמירה של המזוזה, יש לומר, ווען מען רעדט וועגן שמירה פון מזוזה קען מען זאגן אז וויבאלד דאס איז נישט בתור שכר פאר דער מצוה, ווי געזאגט פריערט, ס'איז דא א שכר למען ירבו ימיכם, דערנאך איז דא דער ענין וואס די מזוזה אליין מאכט דעם ענין פון שמירה, נישט בתור שכר פאר דער מצוה נאר א תוצאה און א חלק פון דער מצוה גופא, ווי גערעדט פריער דעם לשון פון תוספות לשימור עביד, איז דאס נישט קיין חיסרון אין שלימות הקיום ווען דאס ווערט געטאן צוליב שמירה. געוואלדיגע חידוש אז איינער מאכט די מזוזה לכתחילה אין א אופן אויף ענין פון שמירה, און וויבאלד אז דאס איז דאך נישט קיין דאס איז דאך נישט קיין שכר נישט קיין תוצאה נאר דאס איז א חלק פון די מצוה גופא און ממילא ווארום דאס איז דאך מעניני המצוה, נאכמער כנל פון תוספות דאס איז מטרת המצוה ווי ס'שטייט דער לשון תוספות לשימור עביד ממילא איז וויבאלד אז דאס איז נישט אז דאס איז נישט אויף דעם, קען מען זאגן אז ס'האט אין זיך די גאנצן ענין פון די מצוה בשלימות. נאכמער, איינע פון די טעמים וואס מ'דארף קובע זיין די מזוזה בטפח הסמוך לרשות הרבים, ס'דא א הלכה אז אויב מ'האט למשל א ברייטע טיר, אז ס'דא אמאל א שמאלע טיר קען מען ארויף לייגן די מזוזה נאר אין איין פלאץ, אז איינער האט א ברייטע טיר וואס איז ברייט לאמיר זאגן א האלבן מעטער אדער ס'איז ברייט צוויי פוס, וואו לייגט מען יעמאל די מזוזה? שטייט די הלכה אין שולחן ערוך אז מ'לייגט דאס נישט אריין נענטער וואו מ'ש צו די צו דעם צימער וואו צו די הויז וואו מ'גייט אריינגיין, נאר מ'לייגט דאס אויפן טפח וואס איז סמוך לרשות הרבים. פארוואס? און דער לשון איז איז כי היכי דתינטריה, ס'זאל אפהיטן אלץ, ס'זאל אפהיטן די גאנצע שטוב מיט אלץ. דאס הייסט, אז דאס וואס די, וואס זעט מען פון דעם? א מורא'דיגע זאך, מען זעט פון דעם אז דאס וואס די מזוזה איז א שמירה, איז נישט נאר וואס מען קען עס האבן אין מחשבה, בעת קביעת המזוזה, א מענטש קען האבן, בשעת ער לייגט ארויף די מזוזה קען ער האבן אין מחשבה, איך לייג עס ארויף עס זאל מיר היטן. זאגט דער רבי, ניין, מען זעט עס אז נישט נאר אז ס'איז אין מחשבה בשעת מען לייגט ארויף די מזוזה, נאר דאס באשטימט דעם אופן קיום המצוה, און דאס קומט במעשה בפועל, די הלכה זאגט דיר אויף וואס זאלסטו לייגן די מזוזה, זאלסטו עס לייגן אויף א פלאץ וואס זאל אפהיטן אלץ און נישט נאר דעם אינעווייניג, ס'זאל אפהיטן אויכעט ביז אינדרויסן אינדרויסן ממש, און דאס קומט במעשה בפועל, ווי דער טור ברענגט עס דארט אראפ, בהמשך דבריו, דער טור ברענגט עס דארטן אראפ, און דער רבי לייגט צו אין הערה צוויי און צוואנציק, און דערפאר שרייבט מען דאך אויכעט אויף די מזוזה שין דלת יוד דעם שם שקי, וואס איז א ראשי תיבות שומר דלתות ישראל ווי דער אריזל ברענגט אראפ, און. און ער ברענגט אראפ אויכעט פון אנדערע פון משנת חסידים און פון אנדערע ערטער אז ס'שטייט שומר שומר דירת ישראל און אין זוהר זאגט ער אויכעט אז דאס דער ענין פון פון שקי איז איז לייגט מען עס ארויס פון דרויסן אז מען זאל אפהיטן דעם דעם מענטשן פון אלע זייטן פון אינעווייניג און פון דרויסן ממילא זעהן מיר דאך אז ס'קומט ארויס אויכעט אין מעשה בפועל זעהט מען דעם חילוק פון אנדערע מצוות ווי די מצוה די מצוה איז נישט קיין שכר, נאר ס'איז דער עצם מצוה מאכט דעם ענין פון שמירה, איז קומט אויס ווי דער רבינ'ס חידוש אז אפילו איינער זאל טראכטן אז ער מאכט די מזוזה אויף דעם ענין פון שמירה איז דאס איז דאס אויכעט גוט, און ס'קומט אויס אז ס'אנדערש אז ס'אנדערש ווי אלע אנדערע מצוות, און דער רבי ברענגט נאך א געשמאקע ראי' פון דעם אז מ'זעט אז אפילו במעשה בפועל ווען מ'גייט ארויפלייגן די מזוזה לייגט מען עס ארויף אויף א ענין פון שמירה און מ'לייגט עס ארויף טפח הסמוך לרשות הרבים. אות ג, יעצט וועט דער רבי פרעגן צוויי שאלות אויף דעם, איין שאלה און עס ענטפערן, און דאן א צווייטע שאלה אויף דעם וואס ער ערשט אוועקגעלייגט דעם יסוד, און דער רבי וועט עס אפפרעגן, און עס בלייבן אז דער ענין פון מזוזה איז אינגאנצן אנדערש אין דעם ענין פון פון מזוזה איז דאס נישט קיין ענין פון פון שכר ווי למען ירבו ימיכם ביי אנדערע זאכן, נאר ס'איז דא דא דער ענין פון שכר, און ס'קומט צו נאך א צווייטע זאך אז דער ענין פון די מזוזה אליין איז דער ענין פון שמירה, דערפאר אז מ'לייגט עס ארויף אלס שמירה איז מען אויכעט יוצא אינגאנצן דעם ענין פון מזוזה.

די כוונה פון דעם וואס איז מקיים די מצוה זאל אינזינען האבן נאר מצוות הבורא וואס ער האט אונז אנגעזאגט אז מען זאל מאכן די מצוה, אז מען זאל נישט מכוון זיין אז די מזוזה איז לשם שמירה, שטייט דאך אזוי קלאר אין דעם טור, ווערט דאך א שאלה ווי זאגט ווי זאגט מען יעצט? איז אבער דער טור לכאורה איז דאך שווער, מען האט דאך ערשט אויף געזאגט אז אפילו אז ער מכוון אז ער וויל עס לייגן אין די מזוזה אויף שמירה איז אויכעט גוט. איז אבער דער טור זאגט דאס נישט בלשון של איסור, דער רבי ענטפערט אז דער טור זאגט נישט אז ס'איז א איסור צו עס טון צו לייגן די מזוזה נאר אויף שמירה אדער מצוה מיט שמירה צוזאמען, אויך איז נישט מסתבר אז דער טור קומט דא זאגן אז מ'דארף בכלל נישט טראכטן ביים קיום מצוות המזוזה אז דאס איז א שמירה, נישט דאס וואס ער קומט דא זאגן,

אויב איך מאך די מעשה ווען איך גיי ארויף לייגן די מזוזה, זוך איך וואו צו לייגן די מזוזה, און איך קום צו א מסקנה אז איך קען עס נישט לייגן טיפער, ווייל ס'שטייט קלאר אז ס'דארף זיין טפח הסמוך לרשות הרבים, איז די מעשה פעולה ווען איך לייג עס ארויף איז אויף א ענין פון שמירה, מעג איך דאך זיכער טראכטן אז ס'איז וועגן פון שמירה, איי וואס זאגט דער דער טור זאגט דאך פארט, מכל מקום לא יהא כוונת המקיימה אלא לקיים מצוות הבורא, איז די ערשטע זאך דער רבי זאגט אז ס'איז נישט קיין איסור, און די צווייטע זאך דער רבי זאגט נאר דערמיט איז ער נאר שולל אז ביים קיום מצוות מזוזה דארף נישט זיין די כוונה אז מען טוט עס צוליב דער תועלת השמירה וואס מען האט פון דער מצוה, ווארום ער וואלט זי מקיים געווען מיט דעם זעלבן חשק והידור ווען עס וואלט דערביי נישט געווען קיין ענין פון שמירה כלל. ער זאגט א זייער א געשמאקע זאך, אז בשעת מען איז מקיים די מצוה זאל נישט זיין די כוונה אז מען טוט עס נאר פאר די תועלת פון שמירה, דו קענסט עס ארויפלייגן טאקע ווייל ס'איז שמירה, אבער פון צווייטן זייט דארף מען געדענקען אז ווען א איד לייגט אראפ א מזוזה וואלט ער עס געלייגט אפילו ווען ס'איז נישטא אין דעם ענין פון מזוזה וואס איז שמירה וואלט ער עס געטון מיטן זעלבן חשק און מיט די זעלבן הידור ווען וואס ווען ס'וואלט נישט געווען ביי דעם דער ענין ווי דער טור ברענגט אראפ אז דער ענין פון פון א מזוזה האט אין זיך א זאך וואס ס'היט אפ דאס וואס דאס וואס דער טור מיינט צו זאגן טראכטן אז כ'טו עס ספעציעל ווייל ס'האט א שמירה דאס איז נישט גוט. נאר עס דארף זיין לקיים מצוות הבורא יתברך, ווי ס'שטייט דער לשון פונעם טור ווי געזאגט פריערט, ומכל מקום לא יהא כוונת המקיימה אלא לקיים מצוות הבורא יתברך שצוונו עליה, דאס דארף זיין דארטן, עס דארף זיין לקיים מצוות הבורא יתברך, אבער לאידך, מעג מען בעת מעשה האבן אין זינען אז די מצוה באשטייט אין דעם וואס דער אויבערשטער האט געהייסן א אידן מאכן א שמירה אויף זיין בית, די מצוה באשטייט אין דעם וואס דער אייבערשטער האט געהייסן מאכן די מזוזה פארוואס ס'זאל זיין א שמירה אויף זיין בית, אבער בשעת מעשה דארף מען וויסן אז ווען די ווען די מזוזה וואלט געווען אן א שמירה וואלט איך עס געמאכט מיטן זעלבן חשק און מיטן זעלבן הידור, האט דער רבי פארענטפערט זייער געשמאק, וואס לכאורה האט אויסגעקוקט פון דעם טור אז ס'איז א סתירה צו דעם וואס מ'האט געזאגט פריערט, איז זייער געשמאק פארשטאנדיג. און אפילו דאן ווען מען טוט די מצוה בלויז צוליב די תועלת השמירה, איז עס קיום המצוה, ממילא קומט אויס אז אפילו ווען איינער וועט מאכן די מצוה בלויז צוליב תועלת השמירה, איז עס קיום המצוה, נאר וואס דען? יעמאלט בשעת ער טוט עס אויפן ענין אויף נאר אויף תועלת השמירה, איז דאס איז דאס שלא לשמה. וואס אויך דעמאלט ביי זייער מצב בדעת וחכמה וכו' ווען מען רעדט דאך וועגן אזעלכע וואס ס'פעלט זיי אין דעת וחכמה זיי ווייסן נאך נישט דעם ענין פון די פון די טייערקייט פון לשמה זאגט דאך דער רמב ם קלאר איז כנזכר לעיל בלשון הרמב ם מזרזין אותם על זה ומחזקין כוונתם אז זיי זאלן עס מאכן טאקע לשם שכר ביז זיי וועלן ווערן ביז זיי וועלן קומען צו א מצב וואס זיי וועלן קענען פארשטיין איז במילא איז זייער פארשטאנדיג, איז פארשטאנדיג אז אפילו ער איז מקיים די מצוה אפילו אפילו ווען ער מאכט עס אינגאנצן לשם שמירה איז ער אויכעט יוצא אבער ס'איז נישט לשמה, אבער ווען ער לייגט ווען ער וויל מאכן ווי ס'דארף צו זיין דארף ער וויסן אז דער אייבערשטער האט אים געהייסן טון די מצוה און ער וואלט עס געטון אפילו ווען ס'איז נישטא קיין שמירה, אבער דא מעג ער עס האבן די מחשבה אז ער לייגט עס ארויף אויכעט צוליב שמירה. און ס'איז נישטא אין דעם קיין קיין פראבלעם איז נישטא אין דעם וויבאלד דער רבי האט געברענגט די ראיה אז ס'שטייט דאך קלאר אז ווען ס'קומט למעשה בפועל לייג איך עס ארויף אין א פלאץ וואס ס'זאל זיין שמירה און איז ממילא מעג ער דאך טראכטן מעג ער דאך זיכער טראכטן אויכעט וועגן דעם ענין פון שמירה איז ממילא איז אראפגעגאנגען די שאלה פון דעם טור. בלייבט ווייטער די זאך וואס דער רבי האט מחדש געווען דא אז דער חילוק פון די אלע אנדערע מצוות וואס איז דא אויף דעם א שכר קלאר אין תורה, און לגבי מזוזה, אבער די אלע אנדערע זאכן ווען ס'שטייט וועגן דעם ענין פון שכר איז דאס שכר טאקע, און דא קומט צו נאך א זאך ווי דער טור זאגט אז ס'קומט צו דער שכר למען ירבו ימיכם, מזוזה האט אין זיך א ספעציעלע זאך וואס דער אייבישטער האט אנגעזאגט אז מען לייגט עס ארויף היט דער אייבישטער די שטוב. אות ד' וועט דער רבי פרעגן נאך א שאלה און ער וועט עס ענטפערן. לכאורה קען מען אויף דעם פרעגן נאך א שאלה. דער רמב ם פסק'נט, דער רמב ם אין הלכות מזוזה פסק'נט, און דער טור ברענגט עס אראפ, דער טור אין יורה דעה, סוף סימן רפ ח ברענגט עס אראפ להלכה. אלו שכותבים מבפנים שמות המלאכים, ס'איז דא אזעלכע וואס שרייבן אינעווייניג אין די מזוזה שרייבן זיי אריין נעמען פון מלאכים, זאגט דער טור, הרי הן בכלל מי שאין להם חלק לעולם הבא, די וואס טוען עס האבן נישט קיין חלק לעולם הבא. שאלו הטיפשים, די נארישע מענטשן, לא די להם שביטלו המצוה, נישט גענוג אז זיי האבן מבטל געווען די מצוה, עס איז געווארן מזוזה געווארן פסול, אלא שעשו מצוה גדולה וכו' זיי האבן גענומען א מצוה גדולה פונעם ענין פון מזוזה כאילו קמיע של הניית עצמם וכו', זיי האבן גענומען דעם ענין פון די גרויסקייט פון מזוזה און זיי האבן עס געמאכט אזוי ווי עס איז נאר להניית עצמם פאר זייער תענוג פאר זייערע פאר זייערע זאכן. דאס הייסט, דער רבי איז מסביר וואס דאס מיינט, אז דאס וואס די מזוזה ווערט באטראכט ווי א קמיע של הניית עצמן, פארוואס מאכן זיי עס הניית עצמן איז נאר צוליב די שמירה, איז עס נישט בלויז אן ענין פון שלא לשמה, פריערט האט מען דאך גערעדט אז אויב ער לייגט ארויף די מזוזה אויף שמירה איז דאס שלא איז דאס יוצא אבער ס'איז שלא לשמה, און דא קומט אויס אז לויט דעם אז ער מאכט עס אויף א קמיע איז ער גארנישט איז אפילו שלא לשמה אויך נישט, נישט נאר ס'איז נישט שלא לשמה נישט יוצא מיט די מצוה, נאר דער רמב ם איז מוסיף נאר אויך א טיפשות, און נאכמער, הרי הוא בכלל מי שאין לו חלק לעולם הבא. איז לכאורה דאך עס סותר צו דעם וואס מ'האט געזאגט פריערט אז אפילו ער מאכט די מזוזה אינגאנצן אויף א שמירה איז דאס אויכעט איז ער אויכעט יוצא מיט דעם, טאקע שלא לשמה אבער ער איז יוצא מיט דעם. ווי קומט אויס דא אז זאגט מען דא קומט דער רמב ם און ער זאגט און דער טור ברענגט עס אראפ אלס א הלכה אז נישט נאר וואס איז נישט וואס ער איז נישט יוצא אפילו נישט שלא לשמה נאר ער רופט אים אן טיפשים און ער זאגט אים אז וואס אז אין להם חלק לעולם הבא דאס וואס דער רמב ם זאגט אז בטלו המצוה מ'איז מבטל די מצוות מזוזה זי איז פסול איז נישט שייך בנידון דידן דער רמב ם זאגט דאך דארטן אז מען שרייבט אריין אותיות אינעווייניג איז דאס איז דאס נישט שייך בכלל צו אונזער ענין וואס מיר רעדן דא וועגן וועגן דעם ענין פון לייגן א מזוזה צו לייגן עס אויף אויף אן אופן לשמה אינגאנצן אדער לשמה און שלא לשמה אדער שלא לשמה ס'דא די דריי אופנים ווי מען קען לייגן די מזוזה נאר דאס האט נישט קיין שייכות צו אונז פארוואס ווייל ביי אונז רעדט מען נישט וועגן א פסול איז נישט שייך בנידון דידן ווייל דער פסול איז נישט צוליב דעם וואס עשו מצוה גדולה כאילו הוא קמיע וכו' נאר ביי אונז איז נישט דער פראבלעם מיט דעם וואס ער האט געמאכט די מצוה ווי א קמיע צוליב דעם וואס מ'האט מוסיף געווען שמות המלאכים וכו' אין פנים המזוזה רעדט זיך דא וואס ס'רעדט זיך דארטן וואס דער רמב ם רעדט רעדט ער אז פארוואס איז דאס פסול ווייל מ'האט צוגעלייגט דארטן זאכן אינעווייניג וואס מען טאר נישט און דער רמב ם פסק'נט דאך אין א פריערדיגע הלכה הוסיף מבפנים אפילו אות אחת הרי זה פסולה ממילא איז דאס דאס איז נישט שייך דא, און דאס וואס דער רמב ם איז ממשיך שעשו מצוה גדולה וכו' איז נישט קיין טעם נאר א הוספה אויף בטלו המצוה און א הסברה און א נתינת טעם אויף הרי הם בכלל מי שאין להם וכו' דאס וואס דער רמב ם איז מוסיף נאכדעם וואס ער זאגט דעם לשון אז ביטלו ביטלו מצוות עשה אז מען מבטל געווען די מצוות עשה איז דאס איין זאך און די צווייטע זאך איז אז זיי האבן גענומען א מצוה גדולה און זיי האבן עס געמאכט פאר א קמיע, דערפאר זענען זיי טיפשים און דערפאר אין להם חלק לעולם הבא. ס'איז נישט קיין טעם אויף דעם וואס די מזוזה איז פסול, ס'איז צוויי עקסטערע זאכן, בטלו ה, ס'איז ס'איז א הוספה אויף בטלו המצוה און א הסברה ונתינת טעם אויף, ס'איז נישט קיין טעם ס'איז א הוספה אויף ביטלו המצוה און א הסברה ונתינת טעם אויף הרי הם בכלל מי שאין להם, איז אויף דעם דארפן מיר דן זיין יעצט נישט אויף דעם ענין וואס די רמב ם שרייבט אז ס'איז פסול, ווייל דא רעדט מען נישט וועגן פסול, זיי האבן עס גע'פסל'ט און זיי האבן עס אריינגעשריבן, אבער מ'דארף אבער פארשטיין אז די רמב ם זאגט דאך אז מ'מאכט א מזוזה, מ'מאכט עס אהן פון א קמיע להנאת עצמן איז נישט גוט, און מיר האבן געלערנט ביז יעצט, דער רבי האט מחדש געווען אז ביי מזוזה איז דא א חידוש אז מ'לייגט ארויף די מזוזה אפילו נאר אויף דעם ענין פון היטן איז מען יוצא, ס'טאקע שלא לשמה אבער מ'איז יוצא. זאגט דער רבי אין אות ה' עט דער רבי פארענטפערן די שאלה אבער אין אמת'ן קען מען נישט לערנען אין דער הלכה פון רמבם אז דער איסור באשטייט נאר אין דעם וואס ער האט א כוונה שלא לשמה צו נוצן די מזוזה אלס א שמירה להנאת עצמן מ'קען נישט לערנען דער רמבם קומט אונז זאגן אז די פראבלעם דא די בעיה איז דא ווייל ער לייגט ארויף די מזוזה שלא לשמה ער לייגט עס ארויף

אז הבריא שקרא פסוקין כדי שתגן כו' הרי זה מותר, איינער וואס איז געזונט און ער לערנט פסוקים פון תורה אז ס'זאל אפהיטן אויף אים ער זאל בלייבן געזונט און ער זאל זיין ווי ס'דארף צו זיין און ס'זאל זיין אלס גוט, זאגט דער רמב ם קלאר הרי זה מותר, דאס הייסט אז מען מעג נוצן דברי תורה אלס א הגנה און מען זאגט נישט אז דורך דעם מאכט ער פון תורה א קמיע של הניית עצמן וכו' און ער רופט אים אן שוטים און אין לו חלק לעולם הבא, פונקט פארקערט אז דער בריא וואס ער לערנט פסוקים

כמו שעלה על לבם הסכל ווי ס'איז ארויפגעגאנגען אויף זייער נארישע הארץ, שזהו דבר המהנה בהבלי עולם, מיט דעם וואס זיי, וואס מיינען זיי? ס'איז נישט וואס זיי לייגן עס ארויף אלס שמירה, דא קומט צו נאך א זאך, זיי לייגן ארויף די מזוזה ווייל זיי מיינען אז מיט דעם ארויף, זיי טראכטן מיט דעם ארויפלייגן די מזוזה עט דאס ברענגען הנאה אין שטותים אין הבלי עולם, נישט אויף שמירה נאר, נאר אויף הבלי עולם אויכעט, און דערפאר איז ממילא האבן זיי געזאגט אז זיי האבן גע'פסל'ט די מזוזה מיט שרייבן אינעווייניג שמות אויף מלאכים, דער רמב ם פסק'ט אפילו אות אחת, הוסיף מבפנים אפילו אות אחת איז הרי זה פסולה, וואס איז דער וואס איז דער פראבלעם דא ווי רופט ער זיי אן שוטים און אין לו חלק לעולם הבא, ווייל זיי לייגן עס ארויף ס'איז זייער נארישע הארץ טראכט אז מזוזה צו ברענגען אן צו ברענגען הנאה אין הבלי העולם, דאס וואס זיי שרייבן אריין אין דער מזוזה שמות המלאכים וכו' הגם די מזוזה אליין איז א שמירה, איז אבער די מזוזה אליין דאך שוין א שמירה, וואס גייסטו אריינשרייבן דארטן שמות אויף מלאכים? וואס איז דיר נישט גענוג די שמירה פונעם אייבערשטן? איז א באווייז אז ביי זיי איז די מזוזה אינגאנצן נישט קיין ענין של מצוה, ווייל וואס פאר אן ארט האט עס צו מוסיף זיין אין דער מצוה און שמירה של הקדוש ברוך הוא? וואס גייסטו צולייגן דא שמות מיט די אלע אנדערע זאכן וואס ס'זאל דיר העלפן מער? דער רבי האט פארענפערט אין איין און צוואַנציק, מה שאין כן כשכותבים מבחוץ שין ד' יוד מען שרייבט שקי אינדרויסן, לכאורה ווי ווי טוט מען עס? זאגט דער לשון פון רמב ם, דאין בזה הפסד לפי שהוא מבחוץ. ממילא די וואס גייען אריין שרייבן אינעווייניג ווילן מוסיף זיין אויף די ברכה פונעם שמירה פונעם אייבערשטן, ס'איז זיי נישט גענוג די שמירה וואס דער אייבערשטער זאגט אז וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך עט זיין למען ירבו ימיכם השכר, און ס'איז זיין עיקר דער ענין די הוספה וואס דא אין מזוזה

און דעריבער איז עס א טיפשות, יעצט איז פארשטאנדיג וואס איז א טיפשות, דו טיפש, האסט א ברכה פונעם אייבערשטן, וואס ווילסטו מוסיף זיין אויף די שמירה פונעם אייבערשטן? ווארום א מזוזה איז א שמירה, נאר דערפאר וואס דאס איז א מצוה און זי טוט אויף די שמירה. ווען טוט אויף די... פארוואס זענען זיי טיפשים? ווייל די מזוזה קען זיין א שמירה ווייל ס'איז א מצוה. אין דער צייט וואס זיי דורך מוסיף זיין אין דער מזוזה, זיי לייגן צו די שמות פון די מלאכים, נארן זיך און מיינען אז די שמירה איז נישט פון דער מצוה, נאר פון א קמיה של הנאת עצמן, דא איז די בעיה פון די וואס מאכן אריינשרייבן שמות פון מלאכים אינעווייניג. זיי דורך מוסיף זיין נארן זיי זיך און זיי מיינען אז אז דאס איז צו העלפן, וואס מהאי טעמא איז ביי זיי רעכט אז ס'איז א דבר המהנה באב לעולם, וויבאלד אז זיי מיינען אז ס'איז צו מוסיף זיין דורך די שמירה וואס איז א שטות, וויבאלד אז דער אייבישטער גיט די שמירה וואס דארף ווי קענסטו צולייגן מיט דיין אריינשרייבן שמות מער ווי דעם אייבערשטנ'ס שמירה, ממילא קומען זיי צו צו א מצב אויכעט אז ס'ווערט ביי זיי א ענין וואס זיי לייגן עס ארויף אלס א דבר המהנה בהבלי העולם ווי דער לשון פון רמב ם. און דעריבער אין להם חלק לעולם הבא, על דרך ווי מ'געפינט עס אינעם דין אז די וואס עושים דברי תורה, דער רבי ברענגט אראפ דעם רמב ם אין הלכות עבודה זרה, אז די וואס עושים דברי תורה רפואת גוף, זיי מאכן דברי תורה א רפואת הגוף, זענען זיי בכלל הכופרים בתורה, ווייל תורה איז נאר רפואת נפשות.

ובפרט ווען ער טוט עס נישט בלויז אלס א שמירה, נאר ער איז מכוון צו מקיים זיין א מצוה פונעם אויבערשטן וואס ער האט געהייסן ארויסלייגן ארויפלייגן א שמירה אויפן פתח הבית, איז ער דעמאלט מקיים די מצוה ממש בשלימותה. דער רבי איז מחדש נאך אויכעט דעם ענין מדייק אינעם לשון פון רמב ם אין הארה פֿיר און דרײַסיק, ראה רמב ם שם בנוגע לכתיבת שם שקי מבחוץ ווי גערעדט פריערט, ואין בזה הפסד, קיין הפסד איז נישטא, אף שעניינו שמירה, די שמירה בלייבט ווייטער, ואין בהם הפסד. האבן מיר דארט דריי וועגן ווי גערעדט פריערט וואס מען קען מקיים זיין די מצוה פון פון מקיים זיין די מצוה פון מזוזה. ערשטע וועג איז אז מען קען מקיים זיין די מצוה פון מזוזה אויף א אופן אינגאנצן שלא לשמה ביי די וואס מען דארף זיי נאך לערנען זאלן קומען צו א מצב פון לשמה זיי לייגן עס ארויף נאר אויף שמירה דערנאך איז דא דער אופן ווי ער לייגט עס ארויף סיי אלס א מצוה און סיי אלס שמירה און סאיז קען זיין אויכעט אז מען לייגט עס ארויף נאר אויף די מצוה די שמירה איז במילא דא דארטן וויבאלד אז דער אייבישטער האט געזאגט אז מען לייגט ארויף א מזוזה היט ער אפ די שטוב איז די שמירה איז דא דארטן דער איינציגע זאך וואס סקען נאר זיין אז מען לייגט עס ארויף

ווערט פארשטאנדיג א דבר פלא וואס מען געפינט בקשר צום מצוות מזוזה, סאו ביז דא האבן מיר געהאט דער רבי האט אראפגעברענגט דעם חידוש אז מזוזה דער ענין פון למען ירבו ימיכם די הבטחה אז ס'וועט זיין א ירבו ימיכם וימי בניכם פון דעם ענין פון מזוזה איז דאס גלייך אין דעם ענין פון שכר אזוי ווי אין די אנדערע מצוות וואס ס'שטייט דארטן דער שכר, דא קומט צו נאך א זאך אז אין דעם ענין פון לייגן די מזוזה איז דא דער ענין פון שמירה וואס דער מזוזה אליין ברענגט דעם ענין פון שמירה און ס'איז נישט קיין ענין פון שכר, שכר איז דער ענין פון למען ירבו ימיכם. לויט ווי מ'האט גערעדט פריערט עט ווערן מבואר אויכעט און דער רבי האט געפרעגט צוויי שאלות אויף דעם פון פון איינע פון טור און איינע פון רמב ם און דער רבי האט ביידע פארענפערט און ס'איז געבליבן מיט דעם חידוש און ס'געבליבן אז איינער לייגט ארויף די מזוזה אפילו אינגאנצן נאר לשם שמירה אבער ער ווייסט אז ער טוט עס אלס א מצוה איז יעמאלט

און איינער פון זיי איז, לשון פון די משנה, מקל שיש בו בית קיבול מזוזה, א מענטש האט א שטעקן, מסתם א שטעקן וואס קען זיין סתם א שטעקן אדער א שטעקן וואס עלטערע מענטשן נוצן, מקל, מען רופט עס מקל סבא אדער אויף ענגליש איז דאס א קעין, אז איינער נעמט אזא שטעקן און ער מאכט דארטן א לאך אויף צו אריינלייגן א מזוזה, איז במילא הייסט עס אז ס'האט א בית קיבול. זאגט דארטן דער תוספות יום טוב, ווי קומט עפעס אריין א מזוזה אין א שטעקן? ואפשר לשון פון תוס' יום טוב, ואפשר שהיו אנשים בזמן המשנה, ס'קען זיין אז ס'געווען צייטן מענטשן אין די צייט פון משנה, נושאים מזוזה עמם, וחשבו זה למצוה ולשמירה להם, ס'געווען מענטשן וואס האבן, ס'קען זיין אז ס'געווען מענטשן וואס האבן אריינגעלייגט מזוזה אין זייער האלץ, און זיי האבן עס גענומען מיט זיך, געהאלטן מיט זיך, און זיי האבן עס געהאלטן אז ס'איז א מצוה און א שמירה פאר זיי. וואס פון דעם וואס מ'ברענגט אראפ די מציאות פון מקל שיש בו וכו' צוליב שמירה, און מ'איז עס נישט מבטל. איז משמע אז אט די הנהגה האט אן ארט. געוואלדיג. שטייט נישט דארט אין די משנה אז מען טאר עס נישט טון. די משנה ברענגט עס אראפ, און ס'בלייבט אזוי די הלכה אז מקל שיש בו בית קיבול איז ער איז ער מקבל איז ער מקבל טומאה. דער רבי זאגט איי דער תוספות יום טוב שרייבט דאך דארטן וחשבו זה זיי האבן געמיינט אז ס'איז איינער פאר אים פון מצוה און שמירה. זאגט ער איז קען זיין אז טאקע נישט אזוי. אבער אבער אבער דער ענין פון לייגן א מזוזה אינעם שטעקן איז יא געווען, עס האט נישט דעם ענין פון שמירה. און אין די הערה זיבן און דרײַסיק ברענגט דער רבי אראפ אויכעט זייער געשמאק ולהעיר דעל שולחן הכתיבה והלימוד של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר היתה מונחת מזוזה, דער פריערדיגע רבי ביי אים אויפן טיש וואו ער איז געזעצן אין זיין אין זיין חדר יחידות איז געווען דארטן אלעמאל א מזוזה איז געלעגן אלעמאל אויפן טיש. איז דער רבי געבליבן דא אז מען זעט אז די משנה ברענגט אראפ אז ס'האט א דין פון א בית קיבול און ס'איז נישטא אין קיין ארט וואס איז משמע אז די הנהגה אז מ'איז עס מבטל, איז ווייזט אויס אז די הנהגה האט יא עפעס א ארט אפילו אין תורה. ובאמת איז משמע, און נאכמער מוכרח פון ירושלמי, דער רבי וועט ברענגען א ראיה אז ס'איז אז ס'איז טאקע יא יא דא א ענין אין דעם אז די מזוזה גופא האט אין זיך סגולת השמירה, נישט דווקא ווען מ'לייגט עס אויף די טיר, נאר די מזוזה אליין, א מזוזה אליין האט אין זיך א ענין פון א סגולה, אויכעט נאך א געשמאקן חידוש פונעם רבי'ן, פשוט געשמאק ווי דער רבי טוט ארויסברענגען וואס מיינט א מזוזה בכלל, און נאך מער מוכח פון ירושלמי, א ירושלמי, אז די מזוזה גופא האט אין זיך סגולת השמירה, אפילו ווען ס'איז דערביי נישטא ענין הקיום המצוה, אפילו ווען דו לייגסט עס נישט ארויף אויפן טיר, האט עס אויכעט דעם ענין פון שמירה. עס ווערט דערציילט אין ירושלמי, ירושלמי אין פאה, אנהייב פאה דערציילט, אז רבינו הקדוש האט געשיקט א מזוזה צו ארטבון וואס ער איז געווען א נכרי און האט אים געזאגט אז ער שיקט אים מילא דאת דמך לך והיא מנטרא לך די מיינסט די מיינסט עס שטייט אז עס איז געווען איינער וואס איז געווען ארטבון איז א מחלוקת עס איז געווען א איד עס איז געווען א גוי דער רבי ברענגט אראפ אז עס איז געווען א גוי אין אנדערע ברענגט זיך אראפ אז עס איז געווען א מלך און ארטבון האט געשיקט א גאר א טייערע דימאנט האט ער געשיקט צו רבינו הקדוש, און עס איז א זאך וואס האט אין זיך, ס'האט נישט אפילו, מען קען עס גארנישט אפשאצן אזוי גרויס און טייער איז געווען דער דיימאנט, האט אים האט אים רבינו הקדוש געשיקט א מזוזה, האט ער אים צוריק געענטפערט, איך האב דיר געשיקט א זאך וואס ס'האט נישט קיין ערך, און דו שיקסט מיר א זאך, א שטיקל פארמעט, א שטיקל פאפיר, וואס האט נישט קיין ערך אפילו פון א פרוטה, האט ער אים געענטפערט, דאס וואס דו האסט מיר געשיקט, דארף איך אכטונג געבן, לכאורה איך קען נישט שלאפן ביינאכט, דאס וואס איך האב דיר געשיקט, איז דאס מילא דאת דמך לך, דו קענסט גיין שלאפן געזונטערהייט, והיא מנטרא לך, און דאס וועט דיר היטן, דאס הייסט, הגם אז א נכרי איז נישט אין גדר פון קיום מצוות מזוזה, ער איז דאך אינגאנצן נישט אין גדר פון קיום מצוות מזוזה, דער רבי לייגט צו אין הערה פֿערציק און אפילו נאכמער, ויתירה מזה, בית בשותפות נכרי פטור ממזוזה. ווי קומט דאס? וואס איז דא געווען? ווי קומט דאס מיט די מעשה מיט די מעשה מיט רבינו הקדוש מיט מיט ארטבן? פון דעסטוועגן איז אויך אין דעם פאל שייך דער ענין פון מנטרא לך, רבינו הקדוש האט אים געזאגט ס'וועט דיר אפהיטן, אין דעם פאל שייך דער ענין פון מנטרא לך וואס איז דא אין מזוזה, די מזוזה וועט דיר אפהיטן, האט ער אים געזאגט אז ס'קומט אויס אז ס'איז גאר אסאך טייערער ווי דעם וואס דו האסט מיר געגעבן א דימאנט, דעם דימאנט וועל איך דארפן אפהיטן, איך קען גארנישט שלאפן ביינאכט, און דו קענסט זיך גיין לייגן שלאפן און דאס וועט היטן אויף דיר. ובפרט לויטן המשך און אויספיר פונעם סיפור, געוואלדיג! דער המשך פונעם סיפור דארטן איז, וואס ווערט געבראכט אין שאילתות, עס ברענגט זיך אין שאילתות, שאילתות דרב אחאי און אנדערע שאילתות, ברענגט זיך עס אראפ, שאילתות דרב אחאי גאון און אין אנדערע, אז דורכדעם וואס ארטבן האט גענומען די מזוזה וכו', האט זיך גלייך אויפגעטאן די שמירה ומיד ברחה אותה שידה כו', דערציילט דארטן דער שאילתות, אז ס'איז געווען ביי ארטבן האט געהאט איין טאכטער, ס'איז אריינגעגאנגען אין איהר א שין ד', ער זאגט דארט לשון שידה, מסתם אפשר ווייל ס'איז געווען זיין טאכטער, לשון נקבה, ס'איז אריינגעגאנגען אין איהם א שין ד', אין איהר א שין ד', און די מינוט וואס ער האט ארויפגעלייגט די מזוזה, איז די שידה אנטלאפן. זעהן מיר דאך א מעשה בפועל אז ס'האט געארבעט, ס'איז געווען דער ענין פון שמירה. ולכאורה איז עס א דבר תמוה, וויבאלד מען האט זיך דואג געווען אריינצוטון אינעם מקל א מזוזה דווקא, איז עס דאך א הוכחה אז מען האט דאס גענומען נישט אלס סתם א פרשה פון תורה וועלכע איז בכלל מגין, זיי האבן דאך געקענט נעמען יעדע פרשה פון תורה, זיי האבן אויסגעקליבן דווקא דעם ענין פון מזוזה, הגם אז יעדער ענין פון תורה איז דער ענין פון מגין, נאר אלס שמירה פון א מזוזה האבן זיי אריינגעלייגט אין זייער שטעקן א מזוזה, ווי איז דאס שייך דער גדר פון שמירה פון א מזוזה, ווי קען זיין שייך דער גדר פון א מזוזה? ס'איז דא א קלארער דין אין די גמרא זאגט אין מנחות און דער רמבם ברענגט אראפ אין הלכות מזוזה א קלארע הלכה דער דין איז דאך אז תלאה במקל פסולה אויב ער האט אוועקגעשטעלט האט אויפגעהאנגען דעם די מזוזה אין א שטעקן און האט עס אוועקגעשטעלט לעבן טיר און ס'איז נישט מחובר צום טיר איז דאס פסול און די גמרא איז נאך מדגיש אז נישט נאר ס'איז פסול סכנה ואין בה מצוה ס'איז א סכנה ס'נישט אין דעם קיין מצוה, וכפירוש רשי, רשי לייגט צו, סכנה, וואס איז די סכנה? זאגט רשי מן המזיקים, שטעלסט אוועק א מזוזה ביים טיר אויף א האלץ, האסטו נישט קיין מזוזה, ממילא איז דא א פראבלעם, סכנה מן המזיקים, שאין הבית משתמר בה, עד שיקבענה בצורת הפתח כהלכתה, מען מוז ארויף לייגן די מזוזה אויפן טיר, אזוי ווי די הלכה איז, ווי דערמאנט פריער אז עס דארף זיין טפח הסמוך לרשות הרבים און התחלת שליש העליון מיט אלע זאכן ווי ס'דארף זיין, די רעכטע זייט און די לינקע זייט וואו מען לייגט די מזוזה. כאטש די גמרא דערציילט דארט אז של בית מונבז המלך היו עושים בפונדקותיהן כן זכר למזוזה, די הויזגעזינד פון מונבז המלך האבן געמאכט אין זייערע פונדקס אין זייערע האטעלן אין זייערע מלונות האבן זיי געמאכט א מזוזה הגם אז זענען פטור זיי האבן עס געמאכט זכר למזוזה ווי מען געפינט בכמה מצוות אז מען מאכט א זכר צו א מצוה מיר זעען אין אנדערע מצוות אויך איז דא א זכר ווען מען קען איר נישט מקיים זיין מאכט מען א זכר יעדער איינער ווייסט ווי מען מאכט אזוי ווי די זרוע וואס מען נעמט בליל פסח זכר צו קרבן פסח. געפינט מען אבער נישט און דער רבי ברענגט אראפ אז מען זעט טאקע אז ס'האט א שטיקל שייכות צום קרבן ווייל מען נעמט דאך אזא א העלדזל פון א פון א עוף און מען לייגט ארויף דערפאר מאכט מען הרחקות אז ס'זאל נישט זיין אינגאנצן קיין דמיון צו א קרבן ס'ברענגט זיך אראפ אין די הגדה של פסח פון רבי'ן אז מען נעמט אראפ וואס נאר מען קען פון דעם די פלייש און ס'בלייבט נאר אזוי ווי כאילו דער גארגל בלייבט נאר די ביינער זעט דאך אזוי ווי דער זרוע וואס מען נעמט בליל פסח זכר צום קרבן פסח געפינט מען אבער נישט אז דורך א זכר זאל מען באקומען דעם שכר המצוה, שטייט נישט אין קיין ארט אז מען באקומט דעם שכר המצוה פון וויבאלד אז מען מאכט עס א זכר, כמובן הטעם, הגם דאס איז טאקע א מעין און זכר, על פי תורה, צו דער מצוה, איז אבער דער שכר פארבונדן מיט'ן קיום המצוה. איז לכאורה, כאטש איך זעה דאך אז די גמרא דערציילט דארט אז בית מונבז זיי האבן געמאכט מזוזות אויף זייערע טירן פון די מלונות, וואס דארטן איז דאך נישט קיין ענין פון פון פון חיוב, על פי הנ"ל וועט עס אבער ווערן פארשטאנדיג, על פי הנ"ל וועט זיין זייער געשמאק פארשטאנדיג. וויבאלד די שמירה שעל ידי המזוזה איז פארבונדן מיטן גוף המזוזה, במילא איז שייך אז א מעין פון דער ענין השמירה איז פאראן אין דער מזוזה אליין, אפילו איידער מען איז דערמיט מקיים מצוות מזוזה, וויבאלד זי איז געשריבן געווארן לשם מזוזה, אדער אפילו ווי ביי ארטבן. דא אליין אין די שטיקל קטע וואס מען האט ערשט געליינט איז דא א מורא'דיגער געוואלדיגער חידוש. עס קען זיין אז ביי מזוזה, דער רבי זאגט אז ביי מזוזה איז אינגאנצן א אנדער סארט אופן, וויבאלד אז ביי מזוזה איז איז דער ענין פון שכר איז למען ירבו ימיכם, און דער אייבישטער האט געהייסן מאכן א מזוזה עס זאל זיין אויף שמירה, לייגט ארויף א מזוזה וועל איך אכטונג געבן אויף אייערע הייזער ווי ס'שטייט דער לשון פריער געברענגט שין דלת יוד שקי איז שומר דלתות ישראל, ממילא איז אפילו ווען די מזוזה איז געמאכט געווארן אויכעט אפילו ווי אויפן וועג ווי ס'געווען ביי ארטבן און אפילו אויף די מעשה ווי ס'געווען ביי מונבז המלך האט עס אין זיך אויכעט דעם ענין פון שמירה אפילו פאר מ'הענגט עס אויף האט דאס אין זיך דעם ענין פון שמירה, אפילו מען מאכט דאס אלס א זכר, האט דאס אין זיך אויכעט דעם ענין פון שמירה. איז בשעת מען מאכט דאס נישט ווי הלכה, מען שטעלט דאס אוועק, מען שטעלט דאס אוועק אין א לעבן טיר וואס עס דארף זיין א מזוזה, מען שטעלט עס אריין אין א האלץ און ס'שטייט לעבן דעם, איז מען טאקע נישט יוצא, ס'דא א סכנה ווייל ס'איז נישט מזיקים, ווייל בשעת דו לייגסט עס לעבן טיר האסט דאך נישט אויפן טיר קיין מזוזה, מה שאין כן אבער ווען ס'רעדט זיך וועגן ארטבן, און ווען ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון פון בית מונבז, איז אינגאנצן א אנדער סארט ענין, אז יעמאלט איז דא אין דעם דער ענין פון די ברכה פון מזוזה, וויבאלד אז דער גאנצער ענין פון מזוזה, האט דער אייבישטער געזאגט אז ס'איז אויף א ענין אויף שמירה. אויס זיין. מיט דעם האט מסביר געווען זייער געשמאק דעם גאנצן עניין, און לויט דעם וועט דער רבי מסביר זיין אויכעט א פלא'דיגן סיפור וועגן פריערדיגן רעבן. דערמיט קען מען אויך מסביר זיין א פלא'דיגן סיפור, וואס כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר האט דערציילט, ס'איז אין ספר השיחות תש"ב, דערציילט דער פריערדיגער רבי א סיפור. בעת ער האט זיך געפונען אין מאסר, האט מען ביים ערשטן פארהער, ביי דעם ערשטן אונטערזוכונג, ביי דעם ערשטן מאל וואס מ'האט אים געמאכט, וואס מ'האט אים געפרעגט שאלות, דעם ערשטן אונטערזוכונג, האט מען ביים ערשטן פארהער אים געפרעגט צו ער ווייסט וואו ער געפינט זיך, וויבאלד אז ער האט גערעדט צו זיי, דער רבי שרייבט עס נישט אבער ער האט גערעדט צו זיי מיט א מורא'דיגע גרויסע חוצפה, האבן זיי אים געפרעגט, דו ווייסט וואו דו חוצפ'סט זיך? דו ווייסט וואו דו געפינסט זיך? ער האט זיי געזאגט זאכן וואס איז פשוט נישט נישט צו פארשטיין, פשוט געמאכט ליצנות פון זיי, מ'האט אים געפרעגט ווי אלט ער איז, האט ער געזאגט עפעס א סכום פון יארן וואס ס'קען גארנישט זיין אין דער וועלט, דאכט זיך מיר עפעס הונדערט פופציג הונדערט זעכציג יאר, האט מען אים געפרעגט וואס מיינט דאס? האט ער געענפערט אז ער רעכנט זיינע יארן פון דעם אלטן רעבן פון דעם בעל התניא אן. אזוי אויכעט מיט יעדן זאך האט ער געענפערט מיט מיט דעם, זייער זייער חוצפה'דיג. אז ממילא האבן זיי אים געפרעגט דו ווייסט וואו דו געפינסט זיך? האט ער האט ער געענפערט האט ער געענפערט אוודאי ווייס איך! דער לשון פון פריערדיגער רבי אוודאי ווייס איך אז איך געפין זיך אין אזא פלאץ וואס איז פטור פון א מזוזה, עס איז דא ערטער וועלכע זענען פטור פון א מזוזה, ווי א בית דיר של סוסים, אין א שטאל פון פערדן, און בית הכיסא, דאס וואס דער פריערדיגער רבי האט זיי געזאגט, זיי האבן אים געפרעגט דו ווייסט וואו דו געפינסט זיך וואס דו רעדסט מיט אזא חוצפה, האט ער געזאגט יא איך ווייס, איך ווייס אז איך געפין זיך אין א פלאץ וואס איז פטור מזוזה און האט צו נאך צוגעלייגט א שטאך אז איך געפין זיך ווער איז פטור פון מזוזה, א שטאל פון פערדן און א בית הכיסא, דא געפין איך זיך ביי איך. ולכאורה אינו מובן, דער רבי פרעגט א געוואלדיגע שאלה אויף דעם, פארוואס האט כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר אויסגעקליבן אן ענין שלילי, ווייל איך בין א פלאץ וואס איז פטור פון מזוזה, אז דאס איז א מקום וואס איז פטור פון מזוזה, לכאורה וואלט געווען מער מתאים צו ענטפערן מיט אן ענין חיובי, אז ער געפינט זיך אין אן ארט וואס אויך דארט איז דא השגחה פרטית. וואלט געווען אסאך אסאך חיובי, און ער וואלט זיי דערציילט אז דער אייבישטער איז דא אין יעדן פלאץ, בפרט אז ער איז דאס מדגיש דערציילנדיג פרטי המאסר פארן פארהער און נאכדעם, אז ס'איז מלא כל הארץ כבודו וכדומה, דער פריערדיגער רבי אליין איז מדגיש דערציילנדיג די פרטים פון דעם מאסר פאר מ'האט אים געפרעגט פאר דעם אונטערזוכונג און די שאלות וואס מ'האט פריער דערמאנט, און נאכדעם דערמאנט ער נישט איינמאל און נישט צוויי מאל אז מלא כל הארץ כבודו האט ער זיי געקענט זאגן דא אויכעט, מלא כל הארץ כבודו, און ס'דא השגחה פרטית אויף יעדן איינעם און אין יעדן פלאץ אפילו דא וואו איך בין יעצט ביי אייך, דאס האסט זיי געקענט ענטפערן, א ענין חיובי און א געשמאקן ענין, במיוחד אז כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר האט געוואלט ווייזן ווי ער האט דערציילט כמה פעמים פארוואס ער האט געזאגט, ס'איז געזאגט כמה פעמים אז ער פירט זיך מיט א תקיפות און רעכנט זיך אינגאנצן נישט מיט זיי, ביז אז זיי זענען כאילו אינם וכאין ואפס ממש.

נאר דער ענין, נאר דער ענין אין דעם, יש לומר, דער רבי זאגט יש לומר, מען קען זאגן, און ס'איז זיכער אז ס'איז אזוי אז דער רבי זאגט יש לומר. כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר האט אויך דארט אין מאסר געוואלט האבן די שמירה פון מזוזה. ער האט געוואלט האבן די שמירה פון מזוזה דארטן אויכעט, וויבאלד עס איז נישט געווען שייך צו מקיים זיין די מצוה כפשוטו, מקיים זיין די מצוה פון מזוזה קען מען דאך נישט, האט ער דעריבער געטון וואס ער האט געקענט אויף צו מאכן א זכר צום ענין המזוזה. ער האט געוואלט האבן די שמירה פון מזוזה, אבער מען קען עס דאך נישט מאכן דארטן, האט ער געוואלט האבן דעם ענין פון דער שמירה, ווי געזאגט פריערט, אז אפילו ווען מען רעדט וועגן א זכר פון מזוזה, האט ער שוין דעם ענין וואס ס'היט דיר אפ אויכעט, ווי די מעשה פון ארטבן און די מעשה פון בית מונבז המלך. האט ער דעריבער געטון וואס ער האט געקענט אויף צו מאכן א זכר צום ענין המזוזה, און נאכמער, רעדן אין תורת מזוזה, וואס דורך דעם ווערט נמשך א מעין פון שמירת המזוזה, דאס וואס דער פריערדיגער רבי האט געוואלט אראפברענגען אויף זיך. און דערפאר האט ער געזאגט און מברר געווען אט די הלכה אז דער ארט וואו ער האט זיך געפונען איז פטור ממזוזה, וואס דערמיט האט זיך אויפגעטאן די שייכות צום ענין המזוזה אין א צווייענדיגן אופן. האבן זיך אויפגעטאן די שייכות צום מזוזה אין א צווייענדיגן אופן, א' דורכ'ן לימוד פון הלכות מזוזה איז דא פסק דין חזל, כל העוסק בתורת כולו כאילו הקריב כולו, כאילו ער איז דאן מקיים מצוות מזוזה, שטייט ווי ס'שטייט קלאר. ב. די צווייטע זאך, דורך דעם וואס ער האט מברר געווען די הלכה אז דער בית ער איז בגדר וכתבתם על מזוזות ביתך, ס'איז א שטוב וואס איז גרויס און ס'זיכער דארף האבן דארף האבן דארף האבן א מזוזה, אבער בנידון זה איז פטור ממזוזה, אט האט עס פועל געווען א שייכות נישט נאר מיטן תורת מזוזה נאר אויך מיטן מצוות מזוזה א שייכות שלילית, דער בית איז פטור ממזוזה. האט ער אויפגעטון דא ביידע זאכן, ערשט אויפגעטון דורכן לימוד הלכות מזוזה איז דא א פסק דין אז כל העוסק בתורה כאילו, און אויכעט האט ער עס אפגעטון אין דעם ענין פון שלילות, ווי די רבי גייט עס מסביר זיין אויף אביסל אן אנדערן לשון צו פארשטיין עס מער וואס דאס מיינט בסגנון אחר קצת, די שייכות פון א בית צו א מזוזה קען זיין אויף צוויי אופנים, א' א בית וואס איז מחויב אין מזוזה איז די שייכות אין אן אופן חיובי, דורך קובע זיין די מזוזה על פתח הבית, דאס איז איין איין וועג, ב' א בית וואס איז פטור ממזוזה איז די שייכות אין אן אופן שלילי, מען פאלגט אויס ציווי התורה און מען איז נישט קובע דארט א מזוזה, איז דאס וואס דער פריערדיגער רבי האט אפגעטון ביידע זאכן צוזאמען, ער האט אפגעטון סיי דעם ענין פון אז ער געפינט זיך אין א בית, וואס לכאורה א בית איז דאך מחויב איז דאך מחויב במזוזה, און ער האט אויך געלערנט דעם ענין פון הלכות אז איך געפין זיך אין א פלאץ וואס מען דארף נישט קיין מזוזה, האט ער אפגעטון ביידע זאכן צוזאמען. יש לומר אז דאס איז געווען דער טעם פון כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, יעצט וועט מען פארשטיין וואס איז געווען דער טעם וואס ער האט בוחר געווען צו זאגן אז ער געפינט זיך אין א בית וואס איז פטור ממזוזה, ווייל דאס האט ממשיך געווען אן ענין של שמירה פון מזוזה. ווי באלד געזאגט פריער, דער גאנצער ענין פון מזוזה איז דאך א ענין פון שמירה, מיטן דערמאנען אליין איז דאס געווארן א ענין פון, מיטן דערמאנען אז א מקום פטור איז ממילא פילט ער אויס די הלכה אז וואס די הלכה איז אז דער אייבישטער זאגט אז דארט דארף מען נישט מאכן קיין מזוזה ממילא איז ארויסגעקומען זייער געשמאק וואס מען האט געלערנט ביז יעצט דער רבי האט אראפגעברענגט דעם ענין פון דעם חילוק פון מזוזה ביז די אלע אנדערע מצוות וואס ס'שטייט ביי דעם א שכר אז ביי אלע מצוות און ביי מזוזה איז דא דער ענין פון שכר ביי מזוזה איז דא א תוספות נישט נאר שכר נאר ס'דא אויכעט א ענין פון שמירה וואס די וואס ס'שטייט קלאר ווי די רבי האט אראפגעברענגט דעם לשון פון תוספות לשימור עביד און די אלע אנדערע ראיות אז ס'האט צו טון מיט דעם ענין פון שמירה און אז איינער לייגט ארויף א מזוזה אויף דעם ענין פון שמירה קען זיין פעלט אים אין דעם ענין פון לשמה אבער האט יוצא געווען אינגאנצן דאס פארשטייט זיך אז ער לייגט עס ארויף וועגן מצוה און שמירה איז זיכער אז ס'בעסער יעמאלט איז דא אויכעט די ענין פון לשמה אויף די אויף די מצוה און דערנאך האט דער רבי אראפגעברענגט דורך דעם האט מען אפגעלערנט א ענין וואס שטייט א משנה אין כלים וועגן א שטעקן וואס מ'האט אריינגעלייגט א מזוזה אין דעם, ווי קומט דאס? דאן האט דער רבי אויכעט אפגעלערנט זייער געשמאק אויף די מעשה מיטן פריערדיגן רעבן וואס האט זיי געזאגט אז איך געפין זיך אין א פלאץ וואס איז פטור ממזוזה. אות ח', פון דעם אלעם וואס מ'האט ערשט אפגעלערנט, די גרויסקייט פון דעם ענין פון מזוזה, איז פארשטאנדיג דער גודל הזכות וואס איז דא אין דער השתדלות אין מבצע מזוזה ובפרט בימינו אלו. די רבי האט אראפגעברענגט דעם ענין פון מבצעים און איינע פון די מבצעים איז אז מ'זאל זען אז יעדער איד זאל האבן א מזוזה אין שטוב, און לויט דעם זעט מען ערשט פארשטאנדיג דער גודל הזכות אז מ'איז זיך משתדל אז יעדער איינער זאל האבן א מזוזה, און די רבי זאגט בפרט בימינו אלו און די רבי איז מסביר וואס דאס איז. אידן זענען דאך ככבשה אחת בין ע' זאבים, די מדרש תנחומא זאגט אז אידן זענען אזוי ווי איין שעפסעלע צווישן זיבעציג וועלף, וואס זייער הילף איז

מזוזה, דער רבי האט גערעדט וועגן אים אין א לאנגע שמועס אין שבת פרשת מטות מסעי, און אויכעט שבת חזון האט דער רבי גערעדט וועגן דעם תשל"ו, אבער די דער זיס שיחה, א חלק פון דעם איז געזאגט געווארן תשל"ד, און יעמאלט אין חודש אייר, דא רעדט מען אין, מיר רעדט מען שוין אין עקב, אבער אין חודש אייר יעמאלט איז געווען, דער דער אומגליק וואס איז געווען די מחבלים האבן די גוים זענען אריין געקומען אין מעלות און זיי האבן געהארגעט איינמאל זיבן און צוואַנציק קינדער פון א פון א בית ספר און דער רבי זאגט דא קלאר א במיוחד נאך די לעצטע מאורעות אין וועלכע מען האט געזען במוחש אז עס האט געפעלט אין די בתים פון די געליטענע אין קיום מצוות מזוזה וואס דער שם געשריבן אין אן אופן אז מען זאל אים זען ווען די מזוזה איז שוין צוזאמענגעוויקלט איז שין דלת יוד ראשי תיבות שומר דלתות ישראל איז דער שם ושמירתו נישט געווען ביי זיי. דארף זיין די השתדלות הכי גדולה אז יעדער אידיש הויז זאל האבן א מזוזה אויף אלע טירן המחויבים במזוזה און זי זאל זיין אנגעקלאפט כהלכתה. און די השתדלות דארף זיין סיי ביי אנשים און סיי ביי נשים וועלכע זענען מחויב אין מזוזה פונקט ווי אנשים, די משנה ברענגט אראפ אין ברכות און דער רמב"ם פסק'נט אזוי און דער טור שולחן ערוך פסק'נט אזוי. פארוואס? און בפרט דער רבי לייגט צו ווי וואס איז די שייכות פון ווייבער, ווי די גמרא זאגט אין קידושין, און די גמרא זאגט אין יומא, די גמרא איז מסביר וועגן דעם ענין פון מזוזה, אז אפשר וואלטן פרויען נישט געדארפט קיין מזוזה, זאגט די גמרא גברי בעי חיי, נשי לא בעי חיי, מענטשן דארפן לעבן און ווייבער דארפן נישט לעבן, איז דאך א ענין פון א שמירה למען ירבו ימיכם, איז דאך זיכער אז א נקבה איז מחויב במזוזה, ועוד, זייענדיג נאך מער זאגט דער רבי, ביי א פרוי נאך מער ווי ביי א מאן, זייענדיג די עקרת הבית, זי איז די עקרת הבית, דער רבי רופט עס אן אלעמאל, זי איז עיקר הבית, ליגט אויף איר א ספעציעלע פליכט צו באווארענען ענייני הבית, זי איז דאך עקרת הבית, במילא אויך שמירת הבית דורך מזוזות, מזוזות ביתך וגומר. און דורך דעם ווערט נאך א חידוש, און דורך דעם ווערט א שמירה אויפן בית, און אויף אלץ וואס געפינט זיך אין בית, און נאך מער, ווי עס שטייט אין זוהר, שטייט אין זוהר חלק ג', די שמירה איז אין אן אופן פון הוי' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, אפילו ארויסגייענדיג פון בית, די מזוזה, ביז יעצט האט מען פארשטאנען אז די מזוזה היט אפ אין שטוב, זאגט דער רבי ניין, דער זוהר זאגט אז די שמירה איז אויכעט אויף ענין השם ישמור צאתך ובואך, אפילו ווען דו ביסט אינדרויסן היט עס אויכעט אויף דיר. איז במילא דורך דעם ווערט דאך די שמירה סיי אין בית סיי אויף אלס וואס געפינט זיך אין בית און סיי ווען מען גייט ארויס, און דער רבי לייגט נאך צו נאך געשמאק און וויבאלד אז כל ישראל ערבים זה בזה די גמרא זאגט אין שבועות אז יעדער איד איז ערבים ער איז זיס צו יענעם ער איז אויסגעמישט מיט יענעם ער איז א ערב א גאראנטאר פאר יענעם און אלע אידן זענען דאך א קומה אחת ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין ליקוטי תורה איז פארשטאנדיג אז דורך דער הוספה פון קיום מצוות מזוזה פון יעדער איינציגן חדר המחויב במזוזה א איד לייגט ארויף א מזוזה ביי זיך אין שטוב אויף א חדר, ווערט מיתוסף אויך אין דער שמירה פון דער גאנצער קומה, פון כל ישראל, נישט נאר ביי אים אין שטוב, נאר ס'ברענגט א שמירה אויף אלעמען, פון יעדער איד, אנשים נשים וטף, בכל מקום שהוא, ובלשון הכתוב, הוי' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.